בחפץ ובאהבה כלולה. משה אריה גיי שוין, איך זינג עס פאר דיר, קענסט די ניגון? נעם א מחזור פאר פסח, שביעי של פסח אין די יוצרות, תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, וועסט זיך אויסלערנען א שיינע ניגון לכבוד יום טוב. וואס טוסטו יום טוב ביי די סעודות? וועסט האבן שיינע ניגונים צו זינגען ביי די סעודה. מען זאגט אין די יוצרות קוק שביעי של פסח תביאמו ותטעמו בהר נחלתך, מען רעדט פון ארץ ישראל, זאגט ער אין די יוצרות ארבעה נקראו נחלה, פיר זאכן ווערן אנגערופן א נחלה, א ארבטייל וואס דער אייבערשטער האט געגעבן, בחפץ ובאהבה כלולה.

כאשר ג'יי מעל לעגלו לאויביו יעשה חבול לו. כ'האף עטס ווערטס נישט נערוועז פון מיין ניגונים. אבער ס'איז א אנדערע יום טוב משה אריה, מ'האט צו זינגען צום אייבערשטן. אזעלכע ווערטער טרודים עתה בגולה. אידן וואס זענען אזוי פארמוטשעט אין גלות, די וועלן שוין זיין יזמוני להם גאולה. אוואו ביסטו געווען שלומי? כ'האב געזינגען א שיינע באבובער ליד לכבוד פסח.

יא שלום, האסט אקארדיען? זאל שפילן אביסל. געלויבט די הייליגע באשעפער אונז שטיי מיר שוין נענטער און נענטער צו יום טוב, יעצט שטיי מיר שוין ממש פאר שבת, מ'גייט בענטשן ראש חודש ניסן, שבת החודש, מ'גייט זיך באנייען, ערב ראש חודש ניסן, זונטאג איז שוין דעם הייליגן רבינ'ס יום הולדת, דעם רבינ'ס געבורטסטאג, איז א גוטע צייט זיך צו באנייען. וויל ענק בעטן זייער שטארק בחורים, ס'קומט יעצט שוין נענטער און נענטער צו פסח, מוז איך אביסעלע געבן חיזוק אויף כיבוד אב ואם, כ'מוז אביסעלע געבן חיזוק אויף כיבוד אב ואם, גייטס אהיים, העלפטס ענקערע עלטערן מאכן פסח'דיג, די מאמעס זענען זיך אזוי אויסגעקוועטשט און אויסגענוצט, קומט פאר פסח, פון איין זייט דארף זי קעיר נעמען ווייטער פון די גאנצע משפחה, פון די גאנצע ווערטשאפט, פון די אנדערע זייט דארף זי יעצט גיין מאכן פסח'דיג, אנגרייטן פסח, קויפן פאר פסח, קאכן פאר פסח, ארויסרוימען די חמץ. און ועל כולם ועל ועל כולם ועל ועל כולם אוי אלוקי סליחות קומט אהיים דער בחור'ל פון ישיבה און א גאנצע זמן טראכט מען איך שוין עפעס א מציאה אין ישיבה איך ווייס נישט ער קומט אהיים ער דרייט איבער די הויז דרייט איבער די הויז וואס ער געבט ארויס א באפעל מוז מען שוין מאכן דרייט איבער די הויז.

נישט קיין חילוק ווער, וואס, ווען, נישט קיין חילוק, קענסט נישט נעמען קיין צד, אלע בחורים וואס קומען נעבעך נעבעך פון שטובער וואס זענען צובראכן, דאס האט דאך נישט מיט דיר צו טון, מען רעדט נישט יעצט דא ווי דו זאלסט וואוינען, א בחור טראכט קוק, ס'איז מיר ליבערשט צו וואוינען ביי מיין טאטן, טאטע איז מער ערליך, ס'איז מיר ליבערשט צו וואוינען ביי מיין מאמע, מיין מאמע איז מער ערליך, ס'איז מיר גרינגער צו וואוינען ביי מיין טאטן, מיין טאטע איז מער געזונט, ס'איז מיר געזונטער צו וואוינען ביי מיין מאמע, מיין מאמע איז מער געזונט, איך קום זיך נישט דורך. פיין, וועסטו לייגן דיין מיטה כיסא שולחן, דיין בעט וועסטו לייגן דארט ווי ס'איז דיר באקוועם, אבער מכבד זיין כבד די אייבערשטער זאגט אין עשרת הדברות כבד את אביך דו מוזט כבוד געבן דיין טאטע דו מוזט כבוד געבן דיין מאמע, מען מוז אכטונג געבן עס קומט יעצט פסח דו ווייסט די הייליגע סאטמארע רבי זכותו יגן עלינו איין מאל א יאר ער האט פארטריבן אלע בחורים מען האט נישט געלאזט קיינעם בלייבן ביי זיין סדר ער האט געטענה'ט אז סדר נאכט קומען בחורים צו זיין אינדערהיים פסח ביינאכט איז נישט קיין צייט פאר א בית הכנסת און נישט קיין צייט צו גיין צו א רבי, מען מוז זען מסורת אבות, טאטע האט זיך געפירט, זיידע האט זיך געפירט, עלטער זיידע האט זיך געפירט, איך האב געהאט א זיידן, מיין שווער, זאל זיין געזונט, זיין שווער, לעבט שוין נישט, זיין שווער, מיין שווער, דער מאדער רב'ס איידעם רבי יצחק דוד פרידמאן, ווער ס'האט אים געקענט, געווען אין פאפא געווען א ראש הקהל, א גרויסע צדיק, א גרויסע תלמיד חכם, ער געווען א איידעם ביי א גרויסע גרויסע מענטש, רבי שלמה גפן, די סאטמארע אידן ווייסן ווער דאס איז, רבי שלמה גפן איז א שם דבר, דאס ווייסט מען שוין, יעדער סאטמארע איד ווייסט ווער מיין שווער'ס שווער'ס שווער איז געווען, ער האט זיך יא איינגעאקשנט, ער האט געבעטן דעם רבי, מען האט זיך געמוטשעט ביי די רביצין, געווען זייער נאנט דארט, ער האט נישט וואו צו גיין, ער וויל זיין ביים רעבינ'ס סדר, האט אים דער רבי געזאגט אקעי, כ'מאך א אויסנאם, דו וועסט קומען צו מיין סדר אבער קודם מוזטו אהיים גיין, דו מוזט העלפן אריין ברענגען דעם פסח, צוריק קומען צום סדר, נישטא אזא זאך זיצן דא, דו מוזט העלפן דיין טאטע און מאמע, דו מוזט העלפן די שטוב, ס'קומט יעצט יום טוב, עטס מוזטס העלפן, א בחור קען דאך אזוי ראטעווען די גאנצע משפחה. ער פרעגט נאך די מאמע וואס זאל איך אויפפיקן, אויפפיקן דאס פון די קלינערס, גיין איינקויפן דאס, ברענגען דאס, טראגן דאס, ארויסנעמען די קינדער, געבן די קינדער עסן. שוין האסטו געראטעוועט די גאנצע שטוב, עפעס האט זיך איבערגעדרייט, איך רוים עס אויף, איך נעם קעיר פון דעם. וואס מיינסטו, יעדע זאך מוז נאר ווער ס'האט עס געטון דער מוז עס אויפרוימען? עפעס האט זיך אויסגעגאסן, און יעדער שטייט ווער האט עס געטון, דו טו עס, דו טו עס, איך האב עס נישט געטון, איך האב עס נישט אויסגעגאסן, איך האב עס נישט אויסגעגאסן, דו שעמסט דיך נישט, דו האסט עס נישט אויסגעגאסן, בייג דיך אראפ, דיין מאמע דארף זיך אראפבייגן אויפוואשן, דיין טאטע דארף דאס טון, צוויי אויסגעמוטשעטע אויסגעשעפטע מענטשן, דו ווייסט וואס א טאטע און מאמע, ווי לאנג דו'סט נישט חתונה האבן, ווי לאנג דו'סט נישט האבן קיין קינדער, און די קינדער וועלן אויפוואקסן, דו'סט ווערן עלטער, דו'סט ווערן אויסגעקוועטשט, דארפסט אריינטראכטן א מינוט, וואס א טאטע מיט א מאמע, העלף א טאטע העלף א מאמע דארף רעדן מיט דרך ארץ צו טאטע מיט א מאמע קענסט האבן געענדיגט א גאנצע מסכת אין זמן דו ביסט די מציון שבמציונים דו ביסט די חשובסטער בחור דער רב האט דיך אריינגערופן דא דער רב האט דיך געזאגט דו קומסט אהיים ווי אזוי רעדסטו צו טאטע מאמע טאטע מאמע קום איין עפעס פאר א קינד טאטע בלאז, מאמע בלאז, ווי אזוי רעדסטו פאר טאטע מאמע? טאטע מאמע בלאז זאלסט אהיים גייסט און זאגסט טאטע וואס קען איך העלפן מאמע וואס קען איך טון פאר יום טוב? איך גיי ענק פארטרייבן פון דא, איך גיי ענק נישט לאזן זיצן דא. איך וויל קומען זאגן איך האב שוין געהאלפן היינט ראש ישיבה, שוין איך קום יעצט ענדיגן מיינע שיעורים, איך דארף ענדיגן מיין חומש, איך דארף מעביר סדרה זיין, היינט צופרי מ'האט געטאנצן דא, חזק חזק ונתחזק ברוך השם, מען פאלגט דער רבי, מען הייבט אן חומש יעדן זונטאג. לייג אוועק אלע שפילצייג ביים שיעור, דארפסטו נישט קיין טעלעפאן, לאז אפ, דארפסט נישט גארנישט. די ביסל וואס דו זיצט ביים שיעור, לייג אוועק דיינע שפילצייג. אסאך מאל טראכט איך, איך ווייס נישט, ווען איך וואלט געהאט אזא ראש ישיבה, איך וואלט אים יא אויסגעהערט. איך זאג דיך צו איך וואלט אים אויסגעהערט. איך וואלט נישט געשפילט, איך זאג דיך איך וואלט אים אויסגעהערט. ווייל וואס וויל ענקער ראש ישיבה? דער ראש ישיבה וויל ענק נאר גוט מאכן, זאלסט אהיים גיין און זאלסט דיך קענען אויסקומען מיט דיין משפחה. איז די גאנצע יסוד פון די ישיבה, וואס באשטייט די קהילה, מען דינט נישט דא דעם רבי'ן, מען דינט נישט דעם ראש ישיבה, מען גייט אהיים, מען האט א גוטע טאג, מען האט א גוטע לעבן, מען לערנט אויס שכל וויאזוי צו קענען אומגיין מיט א ווייב, אומגיין מיט קינדער, אומגיין מיט טאטע, אומגיין מיט שכנים, אומגיין אין לעבן. די ערשטע זאך, ער האט שוין א דזשאב אויף ביין הזמנים, אזוי, האסט א דזשאב, פארוואס ווילסטו נישט נעמען דיין מאמע פאר א דזשאב? ניין, איך קען מאכן מער געלט. געלט! קענסט דאך געבן געזונט פאר דיין מאמע, קענסט דאך געבן געזונט פאר דיין טאטע, פארוואס ווילסטו נישט העלפן אינדערהיים? מאמע שטייט און קאכט, טעפ פלייש, טעפ פיש, טעפ קאמפאוט, טעפ זופ, און קומט אהיים, אה, לויפט שוין ארויס. לויפסט ארויס, ווי לויפסטו ארויס? העלף דיין טאטע, העלף דיין מאמע! יא אבער מיין מאמע לייגט זיך אן אויף מיר, מיין טאטע לייגט זיך אן אויף מיר, דאנק דעם אייבערשטן אז זיי לייגן זיך אן אויף דיר, דאנק דעם אייבערשטן אז אין די גאנצע משפחה ביסטו אויסדערוועלט געווארן און דו קענסט רעדן צו זיי. מוהרא"ש האט פארציילט אז אמאל איז אריינגעקומען א פרוי, א עלטערע פרוי, א גרויסע בעק, ווייסט ווי דאס איז, עס האט נישט אויסגעקוקט ווי א קאפל, א עלטערע פרוי מיט א גרויסע, ווייסט א פילע מענטש, צו די הייליגע צדיק די באבע סאלי, איך ווייס נישט עטס האט געהערט פון אים, א הייליגע צדיק געווען אין ארץ ישראל, זי האט אזוי געוויינט, זי זאגט איך האב דא מיין זון, ער שלאגט מיך, ער שרייט אויף מיך, ער שפעט מיך, האט אנגעפאנגען זייער צו וויינען די באבע סאלי.

אסאך מאל איז דא קינדער, כאטש מיין טאטע מאמע זענען שוין פון די עלטערע דור, עלטערע דור! זאלסט דיך מער אפגעבן איז עס. און עס גייט אויך אן נאך די חתונה, אז מען האט א טאטע מיט א מאמע וואס וואוינען אין דעם זעלבן שטאט, מען גייט ארויף, מען רעדט מיט זיי, וואס הערט זיך, וואס קען איך העלפן, אפשר קען איך באקאכן, אפשר קען איך אפוואשן די לעטעס. פאר די מרור, אפשר קען איך רייבן די כריין? וואס דארף די אלטע מאמע, די אלטע טאטע, נישט אפילו נישט אלט, וואס דארפן זיי שטיין און און ציפן די אויגן, איך, עס, די כריין איז מיין דזשאב. זעהסט די גארביטש איז פיל, אפילו נישט קיין חתונה געהאט, נעם עס צאם, טראג עס אראפ. ס'וועט באלד הערן מענטשן אין בית מדרש, אוי וויי, איך פיל אזוי גילטי, איך ווייס מיין טאטע איז שוין אוועק, איך ווייס איך האב מצער געווען, אה, ער וויינט שוין, מאמע איז שוין אוועק, איך בין נישט גענוג געגאנגען צו איר, איך האב איר נישט געהאלפן, עטס האטס מאמעס, עטס האטס טאטעס, גייטס צו ענקערע עלטערן. איך פארשטיי, איך בין דן לכף זכות, דא קינדער וואס קומען פון צוריסענע שטובער, צופליקטע שטיבער, זענען אליין צופליקט, אבער ברוך השם אז דו ביסט אנגעקומען צום רבי'ן און דער רבי היילט דיך אויס, שוין, כ'דארף שוין נישט די ווארעמקייט פון מיין טאטע און מאמע, שוין, זיי זענען צופליקטע מענטשן, זיי קענען נישט געבן קיין ווארעמקייט, זיי קענען נישט געבן קיין ליבשאפט, איך נעם שוין מיין ווארעמקייט פון רבי'ן, איך נעם שוין מיין ליבקייט, מיין ליבשאפט פון רבי'ן, איך נעם פון התבודדות, דאס הייל איך מיך אויס, איך גיי יעצט אהינגיין, איך גיי רעדן מיט זיי, איך גיי זיי מכבד זיין. און דער אייבערשטער וועט העלפן ביום שמחתכם וביום שמחתכם ובמועדיכם האהאהאהאהאהאהא קענסט די נוסח וואס מען זינגט ראש השנה? וביום שמחתכם דער אייבערשטער וועט העלפן באלד ווערסט א חתן און דו האסט א צופליקטע שטוב ביי דיין שמחה וועלן ביידע זיצן ביידע זיצן איך וועל מאכן א שמחה ביידע גיין אפילו איך בין אנגעווייטאגט מען האט מיך דא פארשעמט דא מאך איך שטותים מיין שמחה וועל איך מאכן אויף א פלאץ וואו טאטע מאמע קענען קומען מיין לחיים און מיין תנאים און מיין חתונה און מיין באווארפען און מיין שבע ברכות, מיין טאטע און מאמע גייען קומען, נו, מסתמא א קינד איז ברוגז, מיין טאטע געבט מיך גארנישט, מיין מאמע האט מיך גארנישט געגעבן, געהארגעט און געשלאגן, האסט שוין געטראפן די רבי? די רבי געט אזויסאך ווארעמקייט, די רבי געט אזויסאך ליבשאפט, איך דארף שוין גארנישט, די רבי בויט מיך אויף, די רבי געבט מיך די עצה פון התבודדות, דו ווייסט וואס התבודדות טוט מיט א מענטש?

לכאורה איז דאס די פשט, דער רבי האט אמאל געזאגט, קינדער קישט מען נישט און קינדער שלאגט מען נישט. און מוהרא"ש זאגט ס'גייט צוזאמען. מ'רעדט נישט א קליינע בעיבעלע, מ'רעדט קינדער, זיי וואקסן אויף. האט דער רבי געזאגט, קינדער קישט מען נישט, קינדער שלאגט מען נישט, דאס איז זייער געזונט פאר זיי. האט מוהרא"ש געזאגט ס'גייט צוזאמען, די אלע וואס הרג'נען, זיי דארפן קישן, די אלע וואס קישן, ווערט נאכדעם די קינד אזוי ווי א פרענד מיט די טאטע מאמע, און די טאטע זאגט גיי אריין אין בעט. הערט אים נישט, גיי, דארפסט גיין שלאפן, קענסט נישט גיין דא, גיי זאג, ער נעמט אים ער קישט אים ער האלדזט אים, שוין, לאמיר זאגן ס'דא קינדער וואס דארפן עס יא האבן, בחור איך ווייס איך דארף עס האבן, איך האב נישט באקומען קיין קיין ליבשאפט, איך האב נישט באקומען קיין ווארעמקייט, דו האסט זיך שוין געטראפן די רבי, די עצה פון התבודדות, דאס איז די גרעסטע ליבשאפט פאר א מענטש, דאס היילט אויס א מענטש, ס'נישט גענוג צו זיצן אין פלעין ישיבה הערן דרשות פון התבודדות, פרוביר עס אויס אדין.

איך האב געהאט בחורים וואס איך האב זיי אריינגענומען אין ישיבה, זיי האבן געשלאפן אין בית מדרש און אין מקווה, גארנישט געהאט, די טאטע איז געווען א פארדויבטער מענטש, און די מאמע איז איך ווייס נישט ווי, געווען עפעס א אנשטאלט, אין א מושב זקנים, אין א בית משוגעים, יא, קיינער האט נישט געקוקט אויף זיי. זיי האבן נישט ווי צו גיין, איך בין אזוי אליינס, קיינער אין די וועלט איז נישט אזוי אליינס ווי מיר. זאג איך אים דער רבי האט דיר געגעבן אזא מין מעדעצין, דער רבי האט דיר געגעבן אזא מין ווייטעמין, דער רבי האט דיר געגעבן אזא מין קיש, אזא מין האלז, אזא מין ווארעמקייט, אזא מין ליבשאפט ס'וועט דיר שוין גארנישט פעלן, דו וועסט נישט דארפן האבן יענעמ'ס זאג מיך אז דו האסט מיך ליב, האסט מיך ליב? איך דארף דיך האבן? התבודדות, דאס היילט אויס א מענטש, פרובירט עס אויס, פרובירט עס אויס, מ'האט אמאל געהערט א ברסלב'ער חסיד, א אייניקל פון ר' נתן האט ער אזוי געוויינט, ער האט געזאגט תהלים, ער האט געזאגט תהילים. קאפיטל ל' קאפיטל ל"ה האט מען געהערט ווי ער האט געזאגט אזוי רבונו של עולם אמור לנפשי ישועתך אני זאג מיך אייבערשטער דו האסט מיך ליב ווען מען זאגט תהלים מען זינגט תהלים דאס איז דאך אלע טעמים איך שטיי יעצט אין די אין די אין די שבעה פון מיין זיידע זכרון לברכה. איך בין, איך בין זייער, זייער, מיין הארץ איז מיר זייער נאך פארוויינט און פארווייטאגט און געפיליש און איך ווייס נישט, איך קען נישט, איך בין נישט געגאנגען קיינמאל אויף קלעסעס, אויף טערעפי צו וויסן עמאושענעל און פיזישעל, איך קען נישט די ווערטער, איך ווייס, איך ווייס, מיין הארץ איז מיר זייער אזוי פארווייטאגט אביסל. איך, איך, איך האב געהאט די זכי' צו זיין מיט מיין זיידן, זיין, זיין, זיין, געהאלפן. איך האב אים געהערט זאגן תהלים יעדן טאג, יעדן טאג א יום תהלים, אזוי ווי אזוי ווי קינדער זאגן אין חדר דער ניגון, שיר המעלות. האסט אמאל געהערט דעם ניגון? ס'איז אנגעקוקט ווי א קינדערישע ניגון? איך האב געזען מיין גרויסע זיידע, מיין גרויסע זיידע, וואס האט גע'פסק'ענט שאלות פאר די גאנצע וועלט און געלערנט, איך פלעג אים הערן זאגן תהלים, שיר המעלות, ממעמקים קראתיך השם, השם שמעה בקולי תהיינה אזניך קשובות לקול תחנוני, אזא מין מתיקות.

איך פלעג אים הערן זאגן תהלים, אוי, איך האב געהערט זאגן תיקון חצות, איך האב אים געהערט זאגן די אלע תפילות ובקשות. מוהראש האט פארציילט, מען האט אמאל געהערט ר' מעכעלע, ר' נתן'ס אייניקל, ער האט געזאגט תהלים קאפיטל ל"ה, האט זיך אזוי געטייטשט די ווערטער, לדוד, ריבה ה' את יריבי, לחם את לוחמי, רבונו של עולם, איך האב אזוי אסאך פראבלעמען, דו קריג דיך פאר מיר, איך קען מיך נישט קריגן, איך ווייס נישט וואס צו טון.

דער ווירוס, אָ, מיין טאַטע האָט מיר נישט געגעבן קיין ליבשאַפט, מאַמע האָט מיר נישט געגעבן קיין ליבשאַפט, מ'האָט געשריגן אויף מיך, פיין, דאָס איז גוט פאַר אַ בחור וואָס ווייסט נישט פון רעבן, ער ברוגז, האָט נישט קיין ליבשאַפט נישט קיין וואַרעמקייט, איך ווייס נישט, ער דאַרף אַ צומי מיט אַ באָטי מיט אַ ביב, פיין, דו האָסט געטראָפן דעם רעבן, נעם ליבשאַפט, נעם אַ באָטי, נעם אַ צומי, נעם אַ, איך זאָג דיר, עטס לאַכטס פון מיך, עטס לאַכטס פון מיך, איך זאָג עס פון מיין האַרץ. כ'ווייס נישט יעצט פילט מיין הארץ איז אפן מער ווי איך כ'בין נאך אזוי איך ווייס נישט אזוי איז עס נאר ס'קומט נאך אלץ צו וויינען א גאנצע צייט א מענטש פארלירט א נאנטע זיידע וואס וואס מעכל מעכל ביסט דאך אויך ביסט דאך מיין קאזין האסט דאך אויך דעם גרויסן זיידן האסט געקענט זיידן האסט געקענט זיידי האסט געהאט מיט זיידי. שוין אביסעלע יונגער, שוין האסט שוין געזען מער זיידי אזוי שיין, האסט געהאט אזא זיידע, ביסטו נישט אביסל, אביסעלע א משי, די הארץ איז נישט אביסל, דאס איז מיין טייערע קאזין, דער אריין קומען איז א טייער קינד, זיין טאטע האט מיר אלץ מחזק געווען. א טאטע טאטע א טאטע ערליכע איד אלץ מחזק איך בין געקומען צום רעבן אויף ברסלב אסאך מענטשן האבן געשפעט פון מיך אסאך מענטשן האבן חוזק געמאכט פון מיר אסאך מענטשן האבן מיך אנגעשריגן איך האב אפילו געכאפט א פאטש פון א פון א רב אין בית מדרש דא אין ווילימסבורג און איך האלט אינמיטן קוקן א אתרוג נאך די ערשטע יאר פארן קיין אומאן אויף ראש השנה איז געווען זייער אזא אזא שרעקעדיגע זאך ווייל ווי נישט ווי ווייסט אה, יואליש איז געפארן אויף אומאן. בקיצור, איך האלט אינמיטן קוקן א אתרוג דא, איך וועל זאגן באלד וואו ס'איז געווען און ווער ס'איז געווען. ער רופט מיך ארויס אין די זייט, אה, א רב אין כולל, כ'בין געווען אין כולל דעמאלטס. כולל פון רבנים. און זאגט מיר, דו שעמסט דיך נישט, פון אזא זיידן פארט מען אוועק ראש השנה? מיין פראסק. שוין איך האב גארנישט געענטפערט, איך בין אוועק געגאנגען, איך געדענק ווי איך האב געוואקט אויף בעדפארד עוועניו, איך האב געוויינט שטילערהייט, אזוי. מיין פראסק. די אייבערשטער האט אים, האט אים געשטראפט, ווייסט ווי די אייבערשטער האט אים געשטראפט? זיינע קינדער פארן היינט צום רעבין. אקעי, ברוך השם, אזעלכע שטראפן מעג מען מתפלל זיין. סתם אזוי טאר מען דאך נישט בעטן אז א צווייטער זאל געשטראפט ווערן ווען איינער טשעפעט, אבער אז דער אייבערשטער העלפט וועסטו באקומען ברסלב'ע קינדער, שטייסט? די קינדער פארן אויכעט שוין א פאר קינדער, די איידעמער. איז דיין טאטע האט מיך מחזק געווען אלץ, הערסט מעכל? דו הערסט נישט? טאטע הייסט רבי אברהם יצחק, א רב אין מאנסי, פארגעסן ווי טאטע רופט זיך. הא? טשערנא, א גרויס תלמיד חכם, גרויס תלמיד חכם. זיצט און לערנט א גאנצן טאג, אזוי ווי דעם זיידן, אזוי ווי זיידן, זיצט א גאנצן טאג און ער לערנט. איז וואס זאל איך דיר זאגן, אז איך רעד, איך רעד צו ענק פון הארץ, אז עס פרובירן צו מאכן עס באדערט דאס. אה, מיין טאטע האט מיך נישט געגעבן קיין קוש, מיין מאמע האט מיך נישט געגעבן קיין ליבשאפט, שוין, שוין, ס'איז צייט צו גיין ווייטער, נו שוין. יא יא, אקעי פיין. פיין. ביסט גערעכט, קומסט פון א שווערע שטוב, אבער דו האסט געטראפן די רבי, דו האסט געטראפן דעם גרעסטן דאקטער. דער רבי האט געזאגט און איך, און איך הייל זי. און איך הייל זי האט דער רבי געזאגט. און איך הייל זי. צו לערנען סיפורי מעשיות און צו מיר אנקומען צו די מעשה פון די זיבן בעטלערס, דער סוף מעשה ענדיגט זיך, דער סיפור המעשה ענדיגט זיך אזוי, און איך, און איך הייל זי, דער רבי היילט אונז אויס, און מען דארף זינגען אויך דעם ניגון אוי הייל, מען זינגט צום רבי, מען גייט צום רבי'ן ציון. הייל מיך שוין אויס, הייל מיך שוין אויס גרויסער רבי, אוי הייל, הייל, הייל, הייל מיך אויס, אוי הייל, הייל, הייל, הייל מיך אויס, נאך אביסל פארן מיר שוין צום רעבן פאר ראש השנה, אוי די הייליגע רבי האט אונז געזאגט קלאר, און איך הייל זי, איך הייל אויס יעדן איינעם. איינמאל ער איז טועם התבודדות, וועט ער ווערן גוט, מיין טאטע איז א גוטער מענטש, מיין מאמע איז א גוטער מענטש, מיין באבע איז א גוטער מענטש, מיין זיידע איז א גוטער מענטש, א בחור פרעגט מיך, בין מחויב צו גיין צו מיין זיידע יעדע מאל איך גיי ארויף, האט ער מיר עפעס זאגן עפעס קריטיק? יעדע מאל איך גיי ארויף זאגט ער מיר דו ווייסט א בחור פירט זיך נישט, וואס ביסטו אזא בעיבעלע? נאכאמאל, איך וויל נישט אוועקנעמען ענקערע פילינגס, מען מעג זיין א בעיבעלע, ווען מען גייט צום אייבערשטן קען מען וויינען, מען קען זאגן פאר די אייבערשטער איך בין א פלעינע בעיבי, און ס'באדערט מיך דאס, און ס'באדערט מיך דאס, און ס'באדערט מיך דאס, אבער, אבער ווען, ווען מען גייט צו א זיידע, וואס זאגט דער זיידע? איז ממה נפשך, זאגט ער דיך עפעס וואס דארפסט פאררעכטן, דארפסט אים זאגן שכוח זיידע. זאגט ער דיך זאכן סתם, איך ווייס, שוין. עס דא מענטשן אין די יונגע יארן האבן זיי נישט אויסגעארבעט די מידות, יעדעם. זענען די עלטערע מענטשן אין בית מדרש, היינט איז שוין נישטא קיין עלטערע מענטשן, נאך דא עלטערע מענטשן היינט? ניין, עס פעלט. דו ווייסט נישט פון דעם? עס פעלט א געוויסע עידזש ביי כלל ישראל פון די קריג. דאס האט, דו קוקסט אן היינט, ביסט א בחור, סאו יעדער זיבעציג יעריגער מענטש איז ביי דיר עלטער.

איך ווייס נישט ווי א בחור שעמט זיך נישט צו גיין מיט א דייטשע זייגער, דו טוסט אן א דייטשע זייגער, דו נעמסט זאכן וואס די די די קאמפעני זיי האבן געמאכט, זיי האבן געמאכט די מאטריאל צו הרג'ענען אונזערע זיידעס, דו נעמסט א דייטשע קאר, דו נעמסט א דייטשע פען, וואס מאנבלאנק, דאס איז דאס איז דיין דיין שיינקייט, דו נעמסט די, לאז מיך אפ, איך דארף דייטשע זאכן, האבן זיך פארברענט אונזערע זיידעס. זיידע שרייט אויף די זאכן וואס וואס דארף איך ענטפערן, יא אבער איך באקום נישט, איך ווייס איך מיין יעדער שרייט אויף מיך, יעדער זאגט מיך גיי צום דאקטער, נעם די רב'ס עצה, נעם איין, נעם איין א גוטע אייננעמעניש, נעם איין א גוטע א גוטע נידל, נעם די התבודדות. נאך א בחור פארציילט מיר, ער האט נעכטן אזוי נתעורר געווארן פון די שיעור דא אין ישיבה, פון התבודדות, ער איז געגאנגען נעכטן ביינאכט, ער האט ממש געשפירט, האט געשפירט ממש טעם גן עדן, כ'שפיר ווי כ'זעה גארנישט, כ'האב גארנישט, אבער איינער וואס גייט אריבער שוועריקייטן, נישט סתם א, איינער וואס קומט טאקע פון א שטוב וואס, נאכאמאל, ס'פעלט אים א טאטע, ס'פעלט אים א מאמע, ס'פעלט אים א זיידע, ס'פעלט אים א באבע, ס'איז נישט אזוי בשלימות, ס'איז יחץ, מ'האט שוין צובראכן די מצה, ס'איז, ס'איז נישט די גאנצע מצה, נו. האב איך מיך גענומען נעכטן נאכט אויף אפאר מינוט, כ'בין געגאנגען א זייט, און איך. צוגעמאכט מיינע אויגן, איך האב פרובירט צו מאכן דאס וואס די ראש ישיבה האט אראפגעלייגט נעכטן ביי די שיעור פון אפאר סעקונדעס רעדן, איך האב געשפירט איך האב אלעס פארגעסן, איך האב געשפירט ווי איך פארדאופ מיך, איך האב געשפירט ווי איך טרינק מיך אן, איך האב געשפירט ווי איך, רחמנות מענטשן נעמען דאופ, פארציילט מיר א בחור ס'איז געווען דא א וואכט נאכט די וואך, שוין אלע אלע פארסמט, דא אין ווילימסבורג, אלע פארסמט, אלע פארדאופט, בלי בושה, בלי גארנישט, וואס הייסט אלע פארדראגט, איך פארשטיי זיי נישט. וואס מאכסטו אזוי מיט די קאפ יאנקל? פארשטייסט זיי נישט? פארשטייסט זיי נישט? זיי ווייסן נישט פון רעבן. איך איך איך וויל עס נישט זאגן דא, אבער איך טראכט צו מיך, מיינע צייטן איז נישט געווען, ווען איך זאל נישט, איך זאל נישט אנקומען צום רעבן, און ס'גייט אויף מיך אריבער? וואס? קען איך אוועק לויפן וואס זאגסטו וואס זאגסטו איך קום אהיים מיין ווייב שרייט און די קינדער וויינען איך דארף מאכן פסח און די קרעדיט קארד זענען אויסגעמעקסט איך האב נישט ווי צו נעמען קיין געלט אויף יום טוב איך דארף באצאלן מצות איך דארף באצאלן איך וועל מיך מסמם זיין דאק פאר פאר פאר פאר פויזן די קאפ אוועק געפלויגן פאר איך בין אוועק געפלויגן איך שוועב עפעס נאר נישט דא דאס איז די שולד איז אויף אונז אונז דארף מען גיין מער אויף הפצה האב נישט מורא אז מ'שרייט אה ביסט אויך פארכאפט געווארן יענער פארציילט מיר ערשט די וואך ער איז געגאנגען הפצה ער קומט ער טרעפט עפעס א קאזין און ער געבט אים א קונטרס יענער פרעגט אים אה ברסלב האט דיך אויך פארכאפט די קאזין איז נישט אזוי נאנט מיט אים די קאזין ווייסט נישט אז די אינגערמאן האט ברסלב ארויסגעכאפט פון איינער וואס האט אים פארדעם פארכאפט כ'מיין דער מענטש האט נישט כ'מיין לעצטנס נישט גארנישט געווען מיט אים כ'מיין לעצטנס נישט גארנישט געהיטן א שטיק צייט אבער ער פרעגט אים אה ברסלב האט דיך אויך פארכאפט פרעגט ער אים שיינערהייט פארוואס וואס טוסטו וואס טוסטו? זאגט ער אים איך בין אין די כולל אין כולל ארזי הלבנון זאגט ער אים פארוואס קוקסטו עס נישט אן אזוי ווי כולל ארזי הלבנון האט דיך פארכאפט? פארוואס עפעס דו הערסט די ווארט ברסלב קוקסטו מיך אן אזוי מיט שפאטונג ברסלב האט דיך פארכאפט?

פארוואס איז אז איך האב אנגעפאנגען לערנען די ספרים פון רעבן, די ספרים פון רעבן'ס תלמידים, די ספרים פון מוהרא"ש, אה, ביסט פארכאפט? פארכאפט? פארכאפט אין וואס? פארכאפט אין וואס? ברענג מיר נישט איך גיי, דיך ארויסטראגן פון בית מדרש! דא א בית מדרש, א בחור'ל איז געגאנגען אהינלייגן אפאר גליונות, מען האט אים געכאפט, מען האט אים אריינגעלייגט אין א פארמאכטע צימער, פארמאכטע צימער פאר צוויי שעה. פארוואס, די בחור האט נישט גערופן פאליציי? דו פארשפארסט מיך? וואס איז? ס'איז דיין בית מדרש? יא, ס'באלאנגט פאר וויליאמסבורג די בית מדרש. ס'נישט קיין עפעס א פריוואטע רב האט זיך געעפנט א בית מדרש. נו, איך קוק אויף די טישן, ס'דא אלע גליונות דא אויף די טישן, וואס? ס'איז מיר ווייזן פון רב, די רב אין די בית מדרש לאזט נישט אריינקומען די גליונות, פיין, כ'גיי נישט לייגן. וואס ווילסטו איך? וואס איז די גליונות? ווייסט איך האב געטראפן א גיליון דער בחור זאגט איך האב געטראפן א איך האב נישט געלייגט קיין תפילין די ווייסט איך בין געווען א בחור געהעריג אין די סיסטעם אין די באקס אין די ישיבה איך בין געגאנגען צו מיין זיידע איך באקומען א שיינע קניפל אין בעקל ווייל מיין באק איז געווען אזוי אביסל רויטליך ס'איז געווען אזוי ש ווייסט מיין באך היינט און איך ווייס איך ווייס ווען מען שאקלט זיך איך ווייס די ס'איז די געגאסנקייט דא די דא זענען נישט מצליח דא זענען נישט מצליח וויפיל זענען נאר פרובירן אז ס'איז אביסל איבערוואגיג און די באבע האט אים נישט ליב, ווייל ביי די ברית האט מען זיך שוין געקריגט אויף די נאמען, און פון די נאמען איז זי שטופט אים אין די זייט, נישט קיין דזשאוק, נישט קיין דזשאוק. דער עלטערע בחור האט מען נישט, דער עלטערע יונגל האט מען נישט, די צווייטע יונגל נעמט ער, נעמט זי, האט זי ליב ווייל א. נארישע אידענע, א נארישע פרוי, און ס'ווערט אזוי אין די משפחה, אלס ווען די משפחה קומט, מ'כאפט נאך, אלס קליינע קינדער, אה, דיך האב איך ליב, דיך, דו באקומסט א טשאקאלאדע, דו באקומסט א לאלי, און דו אויך, דו אויך, יא, דו אויך, באבע, דו אויך, בראווי לבאבע, דו אויך, און די קינד הייבט אן שפירן, אקעי, ס'איז ער שוין אזוי אין די זייט, און נאכדעם דא די געגאסענע, די געגאסענע קינדער וואס, די מומע מוז אויך זאגן פון די ווייבער שול, גוט שבת, גוט שבת, ווייל, ווייל. איז אזא זיסע בחור, נעט איך מיין סתם אזוי ווי גרישקא בחור, דעי בחור איז דאך אמאל, ער איז א וואוילער בחור, גוט שבת, גוט שבת, וואס איך האב געזען ווי שיין דו דאוונסט, אזא וואוילער בחור, ער באקומט א, איך לייג נישט קיין תפילין, האב געטראפן דעי גיליון וואס מ'טאר נישט אריינברענגען ביים רב אין בית מדרש, דאס האט מיר געמאכט אנטוהן תפילין.

וואס שטייט דארט? א מאמע פרעגט, וואס זאל איך טון? מיין אינגל קומט אהיים און ער פארציילט מיר אז איינער אין אין די בילדינג דא האט אים גענומען אין א זייט, האט אים אראפגעצויגן די הויזן און האט אים עפעס ער האט אים געטון שלעכטס. וואס טו איך? און מ'ענטפערט אים א שיינע בריוו. ס'איז דא א ראש ישיבה וואס ענטפערט אים. ס'איז דא א ראש ישיבה וואס ענטפערט אים. איך האלט אינמיטן א שיעור, וואס ווילסטו? ראש ישיבה ענטפערט אים און רעד צו די קינדער און זאג זיי אפן, קיינער קען דיך נישט אנכאפן, נישט דא אזא זאך, און די שולד ליגט אויף די טאטע און אויף די מאמע, אפילו עס איז נישט באקוועם צו רעדן, מען דארף רעדן צו די קינדער, און דער, דער ראש ישיבה שרייבט ער ווייסט נישט וואס איז נישט באקוועם צו רעדן, וואס איז די חילוק א טאטע מאמע זאגן פאר א קינד שבת טאר מען נישט אנכאפן, מען שטייט אויף שבת צופרי אלע קינדער קאלן שוין. דער טאטע מאמע שלאפן זיך אביסל שבת צופרי ווייל מ'דארף נישט לויפן צום באס, מ'קאלט עס שוין. ס'מוקצה מ'טאר נישט, ווארף אראפ די פען, טאר עס נישט אנכאפן. מ'טאר נישט אנכאפן שבת א פען, ביסט א שבת גוי, א גוי, א שבת גוי, שבת גוי. אה, פארוואס זאל פארוואס זאל מען עס זאגן פאר קינדער? אפשר וועט ער וויסן נאכדעם אז מ'מעג עס אנכאפן, און נאכדעם וועט ער וויסן אז ס'איז דא א פראבלעם. עפעס א מין קאפ פארדרייעניש ביי מענטשן, סאו ווען מען דארף זאגן פאר קינדער אויסלערנען זאלן זיין הייליג, אז ס'איז מ'טאר נישט לייגן די הענט אויף די ברית אות ברית קודש, הלכה, א סעיף אין שלחן ערוך, די הייליגע שלחן ערוך זאגט אז די עבירה אז א מענטש לייגט די הענט אויפן אות ברית קודש איז הארבער פון אלע עבירות שבעולם. קוק די לשון אין אבן העזר, ווער דארף דאס זאגן פאר א קינד? ווער דארף דאס אויסלערנען פאר א קינד? ניין ניין ניין זאג אים עס נישט, ווייל נאכדעם וועט ער וויסן, און נאכדעם וועט ער וויסן אז איך ווייס, איך ווייס אפילו נישט וואס, איך ווייס אפילו נישט די סברה, איך ווייס אפילו נישט די פארפוילטע סברה. און בפרט ווען אלע צדיקים האבן אזוי אונז געלערנט, קוק די אסיפות מלמדים פון הייליגן סאטמארער רבי, און ער האט געשריגן מיט זיין הייליגע הארץ, מיט זיין ריינע הארץ, מיט זיין לויטערקייט, און מען האט אריינגעפרעגט אויב מ'זאל יא רעדן אויב מ'זאל נישט רעדן, האט ער געזאגט די הקולר תלוי בצוואר של מחנכים, דאס די שולד וועט ליגן אויף אונז, מען דארף זאגן פאר קינדער און קינד קליינע קינדער, מען טאר נישט לייגן די הענט ווי מען גייט ארויס בית הכסא ווי מען מאכט, זאג פאר די קינדער מען טאר נישט, ווייל דער אייבערשטער לאזט נישט. איך קען עס נישט זאגן. דאס שטייט אין די גיליון, טאר מען נישט אריינקוקן אין דעם גיליון? האט ער פארכאפט? האט זיך געדארפט א טאטע פרייען, איך ווייס נישט ווי אים צו זאגן, אה, איך גיי לערנען מיינע קינדער די בריוו, ווייל איך ווייס נישט ווי מען זאגט עס, איך גיי, איך גיי לערנען די בריוו פון א בחור, אז איך קען ווייזן א בחור פרעגט, ער ווייסט נישט, און מען ענטפערט אים אזא אינטערעסאנטע מורא'דיגע תשובה, פול מיט יראת שמים, פול מיט זויבערקייט, פול מיט לויטערקייט, פול מיט אמת, עס איז עס איז. קיינער וויל נישט ענפערען די שאלות, קיינער וויל נישט רעדען פון די שאלות, אויף אלע ד' חלקי שולחן ערוך ענפערט מען דא תשובות ספרים, אלעס קומט ארויס הלכות ספרים, אבער אזא תשובות ווי א מענטש פאלט אראפ אין עבירה, קיינער וויל נישט רעדען צו אים, אלע כאפן זיך אן די נאז, ער שמעקט נישט גוט, איז דא תשובות ענפערען עס יא. זאלסט וויסן, זאלסט אכטונג געבן פון בחורים וואס רעדן נישט איידל, און אויב איינער וויל דיך צורירן זאלסטו גיין פארציילן, און אויב איינער קומט אין דארמעטארי אין ישיבה און ער זעצט זיך אראפ אויף דיין בעט זאלסטו אים שוין זאגן, פיץ ארויס פון דא און שרייען אויף אים קולות און ברקים, ווייל ער הייבט זיך נישט אן זינדיגן, ער מאכט זיך עס מיט חכמה, קודם זיצט ער נעבן דיר, נאכדעם פלוצלינג נאר עפעס אזוי ווי, נאכדעם איז ער פלעין אזוי בטעות זיך פשוט גענעצט ער, נאכדעם פשוט שפרייט ער נאר אויס זיין פיס, און זאג עס פאר דיינע קינדער, ווי שיקסטו א קינד אין דארמעטארי, דו ביסט משוגע געווארן? דו ביסט משוגע געווארן, דו שיקסט אוועק א קינד אן אים אנגרייטן, גרייטסט אים אן, קענסט אים שוין לאזן גיין ווי ער וויל, גרייטסט אים נישט אן, טארסט אים נישט לאזן ארויסגיין פון שטוב? מען פארט אוועק אויף שבת וויקעישן, דו ווייסט וואס די וויקעישן גייט דיך קאסטן, דו דארפסט גיין א גאנץ לעבן וויקעישן פארן די איין שבת וויקעישן, דו גייסט וויקעישן, דו שיקסט דיינע קינדער צו פעטערס צו מומעס צו שוואגערס צו שכנים, און דאס גייט דיך נאכדעם מאכן אז דיין קינד גייט רחמנא לצלן אומגליקליך ווערן, ער גייט עס דאך נישט פארציילן יעצט ווייל ער רעדט ער גייט ווערן פארמאכט, פלוצלינג גייסטו באקומען א פאון קאל פון די מלמד אדער די מגיד שיעור אז כ'ווייס נישט עפעס איז געשען מיט אים ער רעדט נישט לעצטנס ער ער לערנט נישט געהעריג. און שפעטער וועט עס ארויס קומען יארן שפעטער וועט עס שוין זיין אינגאנצן א צובראכענע כלי א צובראכענע מענטש, און ער וועט שוין נישט קענען קיין גיין קיין שידוך עס וועט שוין נישט גיין קיין שלום בית דארפן פארן וועקעישן א גאנץ לעבן פארסט אוועק וועקעישן דו צוטיילסט דיינע קינדער ביסט אויפן קאפ געפאלן קינדער צוטיילט מען מען צוטיילט נישט קיין קינדער און אז מען מוז אמאל צוטיילן קינדער דארף מען רעדן צו די קינדער נישט פארן צוטיילן דו גייסט יעצט צו אים זאלסט אכטונג געבן פון אים אפשר איז ער א טייערע איד א הייליגע איד מען זאגט עס סתם אזוי ווען מען רעדט צו די קינדער, מען טראגט די קינדער אין באדן, מען טראגט די קינדער אין מקווה, מען טראגט די קינדער אין בית כסא, מען קען נישט לייגן די הענט אויפן אות ברית קודש. וואלסט זיך געדארפט פרייען אז איינער איינער איינער גרייט דיך פאר אז דו קענסט פשוט לערנען מיט דיין האסט א ספר וואס לערנען מיט דיינע קינדער. נא, מען האט זיך פארכאפט שוין. אפשר האט מען זיך פארכאפט אין ביי שלאמצע, אפשר האט מען זיך פארכאפט איך ווייס נישט ווי. וועסט אויסלערנען פאר דיינע קינדער וואס שטייט אין די גיליון, וואס שטייט אין די ספרים, די פשוטע פשוטע לופט, די פשוטע וואסער, גארנישט קיין חידושים, ס'נישטא קיין תורות אין די גיליון, ס'איז פלעין נאכאמאל זאלסט וויסן וואס ס'גייט אויף דיך אריבער, גיי שמועס מיטן אייבערשטן, וועסט איינשפארן הונדערט, א בחור זאגט מיר צוויי וואכן צוריק, מיין טאטע האט געצאלט פאר מיר איבער הונדערט טויזנט דאלער פאר טערעפי פאר מיר, ביז איך בין אנגעקומען אין ישיבה ביים רעבן.

איך בין געווען די מיטלסטע פון די משפחה, מיך האט מען קיינמאל נישט געקוקט, איך האב געהאט איך ווייס נישט, מען האט מיך פארשעמט אמאל, און זייט דעמאלטס בין איך פארקלאפט, נעם דעם רעבין פאר דיך ער זאל דיך אויסהיילן, נישט גיי יעצט בלעימען מיין טאטע און מיין מאמע, ס'קומט יעצט פסח זאלסטו אהיים גיין הייליג פארטרייבן פון דא. גיי אהיים העלף דיין מאמע, גיי, סתם זיך דרייען מיט דיינע שיעורים, מיין מאמע זאגט אז זי דארף נישט קיין העלפ יעצט, פיין, ס'קומען לעבן דיינע שיעורים, עסט ענדיגן די די די סדרה, ברוך השם איך האב שוין זוכה געווען, איך האב געמאכט א סיום היינט אויף ספר שמות, תשפ"א, געענדיגט ספר בראשית, געענדיגט ספר שמות, שנים מקרא ואחד תרגום מיט רש"י הקדוש, מ'לערנט אביסעלע יעדן טאג. ס'דא שיינע יונגעלייט מיט שיינע שטריימלעך מיט ווייסע וועסטלעך מיט ווייסע זאקן, ער איז נישט מעביר סדרה, ער זאגט דעות אין בית מדרש וועם מען האט געהאלטן און וועם מען האט נישט געהאלטן, ער האט א פיבער מעסטער, ער האט א מעסטער, ער מעסט צדיקים מיט גדולים, סאטמאר רב איז געווען אזוי גרויס, בעלזער רב איז געווען אזוי גרויס, סטייפלער איז געווען אזוי גרויס, און ער איז געווען חזון איש איז געווען אזוי גרויס, ער איז שוין יא געווען פון די פרי דעם מער ווי א גדול, ער האט געהאט מער הנהגה'שאפט, און ער האט געהאט מער א, ער איז געווען א לויטער, ער איז געווען א זויבערער אויסגעטון.

וואס וואס, גייסט העלפן א טאטע מאמע וואס דארף מער פון דעם? האסט חתונה געהאט? מיינסט ביסט פטור פון העלפן? גיי יעצט דא, דו ווייסט איך פלעג גיין אלע יארן כשר'ן פאר מיין זיידע, און איך גיי נאך אלץ כשר'ן פאר מיין טאטע. איין יאר פרעגט מיך מיין זיידע, דריי יאר צוריק, איך זאג אים ברוך השם זיידי די קאך איז כשר, בתכלית הכשרות איז געקאשערט, געגליעט, איבערגעדעקט. מיין זיידע איז געווען אזא איד, פאר יענעם איז ער ארויס, האט ער זיך איינגעקויפט אויף דעם אזאנע חוזק, מען האט זיך חוזק געמאכט פון אים, היינט א גדול, אזוי איז עס ווען א מענטש גייט אוועק פון די וועלט, א גדול, איך זע מענטשן ביי די לוויה, מענטשן קומען מיך מנחם מנחם אבל זיין, אזוי טאטע איך וויל דיר זאגן די, שוין, איך מוז דאך אבער, איך מוז דאך גיין אין די וועגן פון מיין זיידע, אז ער איז געווען אזוי קוק קען סקיפן אדרעסעס, רב זכרונו לברכה, קום הער קום הער. ביסט דאך געשטאנען חוזק געמאכט דא. שוין. איז פרעגט ער מיך, האסט געקאשערט די קאך יואליש? אפשר קענסטו מיך קאשערן איך זאל זיין גרייט פאר יום טוב פסח? ער עסט יעצט דא זיין מין. איך האב געוויינט א גאנצע נאכט פון דעם. איך האב געזאגט, א א א א לויטערע מענטש, קאשער מיך פאר יום טוב. איך זאל דאך אויך זיין ראוי אויף יום טוב פסח. גיי, האסט חתונה געהאט יואל משה, גיי צו דיין מאמע. ס'דא זאכן וואס פרויען קענען נישט טון, איבערדעקן, ס'דא, א פרוי קען גוט אויסקראצן, איבערדעקן א קאונטער, סילווער פעיפער, וויאזוי מאכט מען, העלף אויס, אראפ אראפ אראפ דרייען די די די חמץ'דיגע געז, צולייגן די פסח'דיגע, ס'דא זאכן וואס בחורים קענען טון.

אייגענע, מאכט אין ארץ ישראל אויך די אייגענע זאך, מאראנצן זאפט, וויאזוי הייסט עס? מאראנצן זאפט? וויאזוי רופט מען עס? האב נישט מורא, שעם דיך נישט. וויאזוי רופט מען ארענדזש דזשוס אין ארץ ישראל? ביי די ביי די היימישע וואס מען רעדט אידיש. אלע רעדן שוין אזוי? ניין, די אידישע, די שטובער וואס מען רעדט אידיש. מיץ תפוזים קענסט שוין זאגן ארענדזש דזשוס. ווייסט וואס כ'מיין? קיינער פארשטייט סייווי נישט. אין אומאן ווען אונז גייען מיר אויף אומאן און מ'האט די אוקריינישע גוים, סאו מ'כאפט זיך קיינמאל נישט, מ'הייבט אן צו רעדן צו זיי, מיסטער קאם קלין, קענסט אים רעדן אידיש, ער פארשטייט שוין קיין ענגליש אויך נישט, זאג אים, קום אהער, הייב אן רוימען דא, וואש דא אפ, נעם א גאנצע באקס מאראנצן. און אנהייבן קוועטשן ברוך השם אדער גיי באקן מצות העלף דיין טאטע באקן מצות ס'דא אסאך זאכן וואס מען קען טון אפילו נאך די חתונה אפילו נאך די חתונה די כאפסט נישט אז די אז די גייסט נישט ארויף צו דיינע עלטערן דאס איז די חינוך וואס דיינע קינדער באקומען פארוואס זאלן זיי קומען צו דיר שפעטער מה יעצט זענען זיי בחור און דו פילסט דו האסט עפעס, זיי האבן חתונה? ביי ביי טאטי, קענסט די ניגון ביי ביי קארעלע, ביי ביי קארעלע, קענסט דיך נישט אריינכאפן, קענסט נישט די אלע ניגונים וואס וואס זינגט מען אין ארץ ישראל פאר קינדער? מ'פארט מיט קינדער זיי הייבן אן צו פארפירן אויפן וועג מאכט מען זיי.

איך האף צום אייבערשטן אז כ'האב אביסעלע גע'פועל'ט ביי ענק, וועט מען זיך נעמען די ווערטער וואס ארויס פון מיין הארץ, וועט מען זיך נעמען אכטונג געבן אינדערהיים, העלפן אינדערהיים, וועט דער אייבערשטער העלפן אונז זאל מיר זוכה זיין צו האבן א שיינע לעכטיגע יום טוב פסח. איין ניגון וויל איך זינגען, א לעבעדיגע ניגון פאר יום טוב. אקעי, נאר אז דו געסט מיר אורגן.